ר' אפרים וואלדער איז ווי תמיד געזעסן בא זיינע ספרים און געפארשט און געשריבן. ברוך הבא רבי קארנאווסקי האט ער אים באגעגנט אוועקלייגנדיג די גענזענע פעדער, שוין לאנג נישט געזען זיך, זעצט זיך רבי קארנאווסקי. דוד קארנאווסקי האט זיך נישט געזעצט. פארגעסט נישט אז מיר זענען קריגס פיינט האט ער געזאגט שטעכיג. אפשר האט איר מורא רבי אפרים וויל איך גלייך גיין. ר' אפרים וואלדער האט געשמייכלט פון זיין גרויע בארד ארויס. מורא האבן איז א המוני'שע מידה וואס שטייט נישט אן דעם דענקער און תלמיד חכם, האט ער געענטפערט. דוד קארנאווסקי האט זיך אוועקגעזעצט און אויסדערציילט זיין גאנץ ביטער הארץ אויף די פריינד זיינע וואס האבן אים אזוי מיאוס דערווייטערט. רב אפרים וואלדער איז נישט נתפעל געווארן, אלט און דערפארן, האבנדיג שוין אלץ געזען און געהערט אין זיין לאנג לעבן, האט ער אלץ גענומען פילאזאפיש מענטשליכע שוואכקייטן, אומדאנקבארקייט, אפילו די מלחמה. זינט דער ערשטער מלחמה ווען קין דער בעל קינה האט געהארגעט זיין ברודער הבל אין פעלד, האט נאך די מלחמה נישט אפגעשטעלט זיך אויף קיין טאג, האט רב אפרים געזאגט.

דער איינציגער וואס האט זיך אנגענומען פאר קארנאווסקין איז געווען זיין זון געארג, פון וועמען ער האט קיינמאל אין זיין לעבן קיין סך נישט געהאלטן און גאר קיין נחת פון אים נישט דערווארט. מיט א נייעם אוניפארם פון א מיליטערישן דאקטער איז ער אוועק אין דער פאליציי צו די סאמע עלטסטע זיך דערשלאגן און אנגעוויזן אויף דער עוולה צו אינטערנירן דעם פאטער זיינעם, ווען ער, זיין איינציגער זון, גייט אוועק אין פעלד, דאס האט געהאט א פעולה. גיי ווייס, האט דוד קארנאווסקי געזאגט צו זיין ווייב, דאס מאל נישט אין דייטש נאר אין אידיש, ווער האט זיך געקענט ריכטן אויף געארגן? איך האב אלעמאל געהאלטן פון דעם קינד, האט לאה געזאגט א גליקליכע. גאט זאל אים נאר באשיצן טאטע געטרייער אין הימל. מער אויפגערעגט פון אלע ביי דער מלחמה איז געווען דאקטאר פריץ לאנדוי פון נוי קעלן, "אידיאטן, אייזל קעפ, שלאכטפי קאנאנען פלייש, האט ער געזידלט און געשימפט די מיליטער טיילן וואס האבן מיט געזאנג מארשירט צו די פראנטן, זיי זינגען נאך די אקסן וועמען די הויף קנעכט און קייזערליכע ארשלעקער שיקן צו דער שלאכט. פּאַפּאַ, באַרואיק דיך, האָט אים עלזאַ געבעטן, און רעד נישט אַזוי אָפֿן פֿאַר די פּאַציענטן, זיי וועלן אָפּטראָגן, זאָלן זיי, האָט דאָקטער לאַנדאָ געשריגן, איך וועל זאָגן דעם אמת דעם קייזער אַליין. ווי אַ פֿײַער האָט ער געברענט אין פּעטערסיליס ביר-האַלע אין זײַנע דיסקוסיעס מיט די פּאַרטיי-פֿירער, וואָס האָבן מיטגעטאַנצט אויף דער חתונה און געשטיצט די קריגס-בודזשעטן. אידיאטן האט ער זיי גערופן, פוסטע קעפ וואס אנשטאט מח האבן זיי פאפיר אין די שארבנס, אנשטאט בלוט טינט אין די אדערן. ווען זיי וואלטן געוואוסט וואס פאר א וואונדערליכע מאשין א מענטש איז, פון וואס פאר א פיינע מאטעריע עס באשטייט דער קערפער, ווי געוואלדיג קלוג און ראציאנעל יעדער אבר איז געמאכט, ווי יעדער נערוו איז געקניפט און געבונדן, ווי וואונדערליך עס איז א מענטשליך הארץ, דער מח, דאס אויג, וואלטן זיי נישט געקענט מארדן יענעם און זיך מיט אזא גרינג געמיט, אבער זיי זענען גראב, טעמפ, ווייסן גארנישט און פארשטייען גארנישט, אחוץ נארישע פאליטיק און אפשיי פאר קרוינען און לאמפאסן, דערפאר ווערן זיי אזוי לייכט מערדער, קצבים. קיין איין גוט ווארט האט ער נישט געהאט פאר געאורג קארנאווסקי וואס איז געקומען אין זיין מיליטערישן יוניפארעם זיך געזעגענען מיט אים פארן אוועקגיין אין פעלד, אַדיע, דאָקטאָר פֿליישהאַקער, האָט ער געמורמלט צאָרנדיק, אויסשטרעקנדיק אים בלויז די שפּיץ-פֿינגער פֿון דער האַנט. געאָרג קאַרנאָװסקי האָט אים פּרובירט אײַננעמען. צום גליק פֿאָר איך נישט מאָרדן, נאָר היילן, הער דאָקטאָר. זײַט גוט צו מיר. איך האָב דעם קריג נישט געמאַכט. אלע האט איר אים געמאכט, אלע האט דאקטער לאנדא זיך געקאכט, דומקעפ זענט איר אלע געווארן קצבים. גאנץ אנדערש האט עלזא אויפגענומען געארגן. כאטש זי איז שוין אויך געווען א דאקטער און געארבעט צוזאמען מיטן פאטער, האט מען זי צום פעלד נישט געשיקט, און זי איז געווען אנטוישט און באליידיגט און געפילט א קנאה צו קארנאווסקין וואס ער גייט אין פעלד. די אלגעמינע אויפרודערונג, דאס מארשירן פון די סאלדאטן, די פאראדן און געזאנגען און פלאטערן פון פאנען און באוועגונג און געשפאנטקייט האבן אויפגעוועקט איר יונג בלוט, אומרואיג געמאכט, געוועקט און גערופן. עס האט איר געצויגן מיטצוגיין ערגעץ, מיטמארשירן, אריינווארפן זיך אין קנויל פון באוועגונג, טאהט, געשפאנטקייט, איינשטעלעניש און אומפארשטענדליכער פרייד. ווי וואלט איך געוואלט מיטגיין געארג האט זי געזאגט מיט בענקשאפט טולענדיג זיך צו זיין ארעם. געארג האט געשיינט. אויף זיין ברוין אפגעברענט פנים איז געלעגן די הפקר'דיגע פרייד פון יונגע מענטשן אין ערשטע מלחמה טעג. די פרייד פון אוואנטורע און וויכטיגקייט און איינשטעלעניש.

נו נו, נישט קאָכן זיך, אַלטער קאָמישער פּאַפּאַכען, האָט עלזע אים געזאָגט, קושנדיק זײַנע װאָנצן. דאָקטער לאַנדע האָט זיך נישט געלאָזט איבערבעטן און איז אַרײַן אַ צאָרנדיקער אין זײַן קאַבינעט. עלזע האָט גענומען געאָרגן בײַם אָרעם און איז מיטגעגאַנגען מיט אים. צום ערשט איז זי מיטגעפֿאָרן מיט אים צום באַנהױף, כּדי צו געזעגענען זיך מיט אים פֿאַר זײַן אָפּפֿאָרן. ווי אלע יונגע פרויען ארום זייערע חתנים און געליבטע, איז זי געהאנגען אויף געאָרג'ס אָרעם, געטולעט זיך צו אים, אים געקוקט אין די אויגן אריין. ביי יעדן מאָל, וואָס די באַן האָט זיך געגרייט צו פאָרן, האָט זי זיך אויפ'ס ניי צעקושט מיט אים. ליבסטע, האָט זי אים געפליסטערט אין די אויערן, ווי א פאַרליבטע גימנאַזיסטקע. ביים לעצטן פייף, ווען דער קאָנדוקטאָר האָט גענומען ענערגישער טרייבן די פּאַסאַזשירן אין וואַגאָן, האָט זי זיך אינגאַנצן איינגעטולעט אין אים און אים גאָרנישט אָפּגעלאָזט. דער קאנדוקטער איז געווארן בייז און געווארנט אז די באן נעמט שוין זיך רירן. עלזא איז שנעל געגעבן א שפרונג ארויף צוזאמען מיט געארגן אין וואגאן און געלאזט זיך מיטפארן. פאר יעדער נייער סטאנציע האט זי זיך ווידער גענומען געזעגענען כדי אראפצוגיין און נעמען א באן אהיים, אבער ביי יעדן אפשטעל אין דער לעצטער רגע איז זי ווידער פארבליבן אין וואגאן, פארנדיג ווייטער און ווייטער. ווי קינדער האבן זיי ביידע געלאכט יעדעס מאל ווען מען האט דעם קאנדוקטאר צוגעצאלט אויפ'ס ניי פאר א בילעט, און ער האט אויפ'ס ניי געברומט ביים אויפשרייבן די בילעטן. אין פראנקפורט אן דער אדער זענען זיי ביידע אראפ פון צוג, ער כדי צו ווארטן איבערנאכט אויף דעם סאניטארן צוג זיינעם, און זי כדי צו נעמען א באן אהיים. אן רייד זענען זיי געגאנגען האנט אין האנט. הין און צוריק איבער דעם באנהויף, אבער ווען דער צוג קיין בערלין איז ענדליך אנגעקומען, האבן זיי זיך ווידער גענומען אזוי לאנג געזעגענען און קושן זיך ביז די באן איז אוועק. קאמיש, האט עלזא געזאגט א לאכנדיגע, נאכקוקנדיג דער אוועקלויפנדיגער באן. זענען אַרױס איבער די גאַסן. די פֿענער אױף די באַלקאָנען האָבן באַצירט די שטאָט. פֿון װײַט האָט זיך געטראָגן אַ קלאַפּערײַ פֿון פֿרײלעכער מוזיק. אָפֿיצירן האָבן שפּאַצירט מיט פֿרױען, יונגע סאָלדאַטן האָבן געשטיפֿט מיט מײדלעך. די געשפּאַנטקײט, הפֿקרות, שׂימחה און אומרויִקײט האָט זיך געטראָגן דורך טיר און טױער. אַ זומער-רעגנדל האָט גענומען טריפֿן. געאָרג איז אַרײַן מיט עלזען אין אַ העל באַלױכטענעם קאַפֿעהױז פֿון אַ האָטעל. א דאַמען אָרקעסטער האָט געשפּילט פּאַטריאָטישע לידער און וואַלצן. פּאָרלעך האָבן געטאַנצט. געאָרג האָט אַרומגענומען עלזען בײַ דער טאַלע און זיך געלאָזט צווישן די טאַנצנדיקע פּאָרלעך. זי איז שקלאַפֿיש נאָכגעגאַנגען יעדער באַוועגונג זײַנער. דערנאָך האָבן זיי געטרונקען ווײַן בײַם טישל. עלזע האָט געטרונקען עטלעכע גלעזער, כאָטש איר פֿאָטער האָט קיינמאָל קיין משקה צו זיך אין שטוב נישט אַרײַנגעלאָזט. די דאַמען האָבן זיך עפֿנטלעך געקושט מיט זײערע קאַװאַלערן, די אָפֿיצירן, זי האָט זײ נאָכגעטאָן, געטרונקען מיט געאָרגן ברודערשאַפֿט פֿון אײן גלאָז, װען עס איז געװאָרן שפּעט, און אַ סך פּאָרלעך האָבן פֿאַרלאָזט זײערע טישלעך, לאָזנדיק זיך דורך דער אָפֿענער פּאָזע פֿון האָטעל, איבער די ברײטע טרעפּ צו זײערע צימערן, האָט געאָרג אױך גענומען עלזען בײַם אָרעם און אַרױס אין פֿאָיע, כּדי צו באַשטעלן אַ צימער. איר ווערטער נאמען? האט דער האטעל פארטיר געפרעגט. דאקטער געאָרג קאַרנאָווסקי און פרוי, האט קאַרנאָווסקי געזאגט. עלזא האט זיך פעסטער געטוליעט צו זיין ארעם. ווי צוויי אויסגעהונגערטע חיות זענען זיי צוגעפאלן צו זיך אין קליינעם האטעל צימער אויפן לעצטן שטאק. א זומער רעגן האט געקלאפט אין די שויבן און אויפן דאך. צומארגנס פארטאג, אז געארג האט זיך אויפגעכאפט, האט ער אראפגעלאזט דעם קאפ אין די הענט. געוואוינט פון זיינע סטודענטן יארן צו אויפכאפן זיך מיט א פרוי אין א האטעל צימער, האט ער דערווארט מיידלשע חרטה, טרערן אפילו. עלזא איז געווען פריש און רואיג, ווי זי וואלטן געווען מאן און ווייב שוין זייט יארן. מיט איבערגעגעבנהייט האט זי אים געהאלפן אנטון דעם מונדיר, ווי אלע ווייבער, וועמענס מענער גייען אוועק אין פעלד. געארג האט זיך געפילט פארלוירן, מיר האבן נישט באוויזן חתונה צו האבן אפילו ליבסטע, האט ער געזאגט מיט שולדיגקייט אין זיין קול, כ'וועל עס טון ווי נאר איך וועל קריגן אורלויב. צו וואס יונגע? האט זי איבערגעפרעגט מיט שטוינונג, קעמענדיג אירע קופערנע האר אין קליינעם האטעל שפיגל איבער דער קאמאדע. געארג האט געקוקט אויף איר מיט גרויסע איבערראשטע אויגן. ער האָט זיך געפֿילט געטראָפֿן, אי פֿון דעם יונגע, װאָס ער האָט קײנמאָל נישט פֿאַרטראָגן, אי פֿון איר אָפּװאַרפֿן זײַן מאַנצבילשע באַלױנונג, װאָס דאַרף זײַן אַ גליק פֿאַר אַ פֿרױ אין אַזאַ פֿאַל. װי תּמיד האָט זי אַרױסגעװיזן איר העכערקײט איבער אים, פֿון די הענט אים זיך אַרױסגעגליטשט. פֿון דער גאַס האָט זיך געטראָגן דאָס מאַרשירן פֿון זעלנערישע שטיװל, קלאַפּנדיק אױפֿן פֿלאַסטער, פֿײַפֿערײַען פֿון אָפּגײענדיקע באַנען האָבן געריסן זיך און גערופֿן. צווייטער טייל, קאפיטל פֿערצן

פונקט אזוי מאסיוו זענען געווען די אויפשריפטן אויף זאכן, גאטישע אויפשריפטן פול מיט באלעבאטישער חכמה און אויסגערעכנטקייט, און צום גראם דערצו. זיי זענען געווען אומעטום די אויפשריפטן, אויסגענעצט אויף האנטוכער, אויסגעקריצט אויף קעראמיקן, אפגעדרוקט אויף קרוגן און ביר קופלען, אויף די אלטע האנטוכער וואס פרוי האלבעק האט געהאט נאך

אַן דער װאַנט הערט זײַן אײגענער שאַנד. אױף די װײַנגלעזער זענען די אױפֿשריפֿטן געװען אַ ביסל הפֿקרדיקע, שױן װעגן װײַן, װײַב און געזאַנג. אױף דעם סאַמעטענעם קישעלע, אױף װעלכן דער הער האָלבעק האָט אָנגעשפּאַרט זײַן קאָפּ יעדן טאָג נאָכן זאַטן מיטאָג, איז געװען אױסגעהאַפֿטן מיט זײַדענע פֿעדעם נאָר אײן פֿירטל שטונדכען.

פיגורירט הער קאהן און הער לעווי, און כאטש מעקס דרעקסלער האט געצאלט דירה-געלט צו דער מינוט, און געהאלטן זיין געשעפט איבערגעטריבן ציכטיג און אפגעהיט, אזוי אז מען האט גאר קיין טענות נישט געקענט צו אים האבן, האט פון דעסטוועגן יואכים הולבעק באטראכט אים פאר נישט גענוג סאליד. פאר אן אויסנאם צווישן אלע איבעריגע שכנים. דאס איז געווען אביסל צוליב דרעקסלער'ס אידישקייט, נאכמער צוליב זיין שארפער צונג. מיט וואס וואס, נאר מיט קיין הומאר האט זיך די פאמיליע הולבעק נישט אויסגעצייכנט. יואכים הולבעק, א גוטמוטיגער און א באלייבטער, האט גראד ליב געהאט לאכן אמאל, און ער האט שטארק צוגעלייגט זיין פיר-עקיגן דין געשוירענעם קאפ צו מאקס דרעקסלער'ס אנעקדאטן. ווען ער פלעגט נאך גרויסער אנשטרענגונג א וויץ צעקייען, האט ער געלאכט הילכיג, טיילמאל ביז טרערן וואס זענען אים ארויס דורך די אויסגעקוילערטע וואסערדיגע אויגן. אבער מערסטנס האט ער קיין וויץ נישט פארשטאנען. אין העכסטן מאמענט, ווען דרעקסלער האט זיך אפגעשטעלט ווארטנדיג אויף אן אויסברוך פון געלעכטער פון צווייטן צד, האט יואכים האלבעק בלויז אויסגעשטעלט זיינע ארויסגעזעצטע אויגן, פול מיט טעמפער אומבאהאלפנקייט, וואס האט אים צוגעגעבן דעם טיפן ערנסט פון א זאטער קו. יא יא, אזוי איז עס שוין אין לעבן, הער דרעקסלער, האט ער געזאגט פילאזאפיש, כדי זיך ארויסצודרייען פון דער פריקער לאגע. נאך ווייניגער דערפאלג האט הער דרעקסלער געהאט מיט זיינע אנעקדאטן ביי פרוי האלבעק, א דאמע מיט א גלאט פארקעמטן קאפ, מיט א קורץ פארריסענער נאז, אויף וועלכע ס'זענען תמיד געריטן פענסנע אויף א בענדל, וואס האט איר צוגעגעבן אסאך בכבודיגקייט און חשיבות,

אפילו אז איר מאן פלעגט איר אמאל נעמען אין טעאטער, זייער זעלטן אגב, האט זי הנאה געהאט בלויז פון שטארק סענטימענטאלער דראמע און פון הויכער געגראמטער שפראך וואס זי האט נישט גוט פארשטאנען. קאמעדיעס זענען געווען ביי איר אן אפקומעניש, א פארלוסט פון צייט, און כאטש זי האט זיך באמיהט צו זיין העפליך צו הער דרעקסלער ווי א גוט ערצויגענע פרוי שטייט אן, האט זי אפילו קיין שמייכל נישט געטאן, הערנדיק זײַנע שפּאַסן, אַרײַנגעטאָן אין דער קנױל-װאָל, האָט זי בלױז צוגעשאָקלט מיטן קאָפּ, געברומט יאָ-יאָ פֿאַר יוצא װעגן און געװוּנטשן זיך, אַז דער אױסגעפּוצטער ייִד זאָל װאָס גיכער אַװעק. זי האָט גאָרנישט געהאַט קעגן ייִדן, פֿרױ האָלבעק. זי האָט אָפֿטמאָל געקױפֿט אירע סחורות אין די ייִדישע װאַרנהײַזער, װוּ עס איז געװען ביליקער, טאָמער איז אַ קינד קראַנק געװען, און דער הויז דאקטער האט זיך נישט געקענט קיין עצה געבן, האט זי אויך ארויסגערופן א אידישן פראפעסאר, האלטנדיג ווי מערסטנס מענטשן אין שטאט אז אידן זענען גרויסע בעריעס אין היילן. פונקט אזוי האט יואכים האלבעק געהאלטן זיין געלט אין א אידישער באנק און געקויפט דארט סאלידע ווערטפאפירן. דאך האבן מאן און ווייב געפילט א פרעמדקייט צו אידן, פאררעכנט זיי צו דער קאטעגאריע פון אומסאלידע, ווי אקטיארן א שטייגער וואס מען באוואונדערט זיי, אבער מ'דארף זיך האלטן פון זיי פון דער ווייט. פרוי האלבעק האט נאך געהאט א באזונדערן ווידערגעפיל צו מאקס דרעקסלער צוליב זיין אפטיק. ווי ווייבער שכנות האבן איר געזאגט האט מען אין דעם אויסגעפוצטן אפטיק וואס איז אין איר הויז נישט נאר פארקויפט ברילן און טערמאמעטערס, נאר אויך פארבאטענע זאכן וואס יונגע פארלעך נוצן כדי נישט צו האבן קיין קינדער. פרוי האלבעק ווי יעדע מוטער וואס האט געבוירן און באגראבן האט געפילט א שנאה צו ווייבער וואס ווילן זיך אויסדרייען פון ווייבערישן חוב און ליידן, און זי האט דעריבער געקוקט מיט פארדאכט אויף דעם אויסגעפוצטן אפטיקער, וואס ווי מען האט געזאגט האט אזעלכע זינדיגע זאכן פארקויפט. אין זיין גרויסן אויסגערונדיגטן שוי-פענסטער אין ווינקל-הויז איז אויך געשטאנען ארויסגעשטעלט א גרויסע וואקסענע פיגור פון א נאקעטער פרוי, אנגעטאן אין בלויע ברילן אויף די אויגן, אין גומענע זאקן אויף די פיס, מיט אַ ביוסטהאַלטער אויף די בריסט און מיט אַ גאַרטל אונטערצוהאַלטן דעם אַראָפּגעלאָזטן ווייבערישן בויך. יעדעס מאָל, וואָס פֿרוי האָלבעק האָט, פֿאַרבייגייענדיק דעם אָפּטיק, געזען די פֿיגור אין פֿענצטער, האָט זי זיך אויפֿס נײַ פֿאַרשעמט. דאָס האָט איר דערמאָנט אין איר אייגענעם קערפּער, וואָס איז געווען דעפֿאָרמירט פֿון יאָרן, און קינדער האבן. א געפיל פון בושה צוזאמען מיט כעס האט זי ארומגענומען, זי האט עס ביי קיין פאל נישט געקאנט פארשטיין פארוואס די פאליציי דערלאזט ארויסשטעלן אזעלכע אומפארשעמטע פיגורן. צוליב אט די אלע זאכן האט פרוי האלבעק נישט גערן געהאט ווען דער אפטיקער איז זיך פארזעסן מער ווי מען דארף אין איר שטוב, אבער דאס ערגסטע איז געווען פאר איר וואס דער מענטש איז געווען א וויצלער, אי זי, אי איר מאן האבן זיך דערפילט אביסל נארישעוואטע און אומבאהאלפן מיט זייער שווערקייט און געלאסנקייט אין קעגנווארט פון אט דעם אויסגעפוצטן רירעוודיגן אפטיקער וואס האט זיינע שארפע ווערטלעך מיט גרויס שנעלקייט דערציילט. נישט אלעמאל זענען די אנעקדאטן געווען וועגן הער קאהן און הער לעווי, נאר אויך טיילמאל וועגן הער קאהן און הער שמידט, און כאטש הער קאהן פלעגט שטענדיג ארויסקומען ביי דרעקסלערן דער ניט שיינער זייט, איז אבער הער שמידט אויסגעקומען דא מיט דער נארישער זייט, און די האלבעקס פלעגן זיך דערפילן אומבאקוועם, אויסגעלאכט, אפילו אביסל אומרואיג, זיי פלעגן פרייער אפאטעמען ווען דרעקסלער איז אוועק.

אבער זיי האבן זיך שוין פארשטאנען, און געווען צופרידן צו בלייבן אליין, זי מיט איר קנויל וואל, ער מיט זיין צייטונג, אין וועלכע ער האט געליינט די געדיכטע שורה'לעך פון די בערזע באריכטן, דער בולדאג וואס איז געלעגן לעבן פרוי האלבעק'ס פיס, א שווערער און א קורצנאזיגער, ווי זיין באלעבאס איז געווען פעט, שטיל און גוט ערצויגן. ער האט נישט געוואגט זיך צו שפילן ביי דער קנויל וואל וואס איז אראפגעפאלן פון זיין באלעבאס'טעס

דערנאך האט מען גענומען קאכן קאפי פון חזיר ניסלעך און באשמירן דאס מאגערע און שלעכטע קארן ברויט צום פרישטאג, נישט מיט פוטער נאר מיט שלעכטער מארמעלאדע, וואס קלענער עס זענען געווען די פארציעס עסן אין טעלער, אלץ גרעסער זענען געווארן די קריגס אנלייען וואס הער האלבעק האט געדארפט צייכענען אלעמאל אויפס ניי. שפעטער האבן די איינוואוינער גענומען אפשלעפן מיטן דירה געלט, אפילו דורכלאזן חדשים גאנצע.

האט זי גאר גענומען לערנען זיך סאניטאר ארבעט אין א שולע פאר קראנקן שוועסטער כדי אנצוקומען אין א מיליטערישן שפיטאל, צום סוף איז געקומען די מפלה אויפן פראנט און די היימישע מלחמה אין לאנד. אין דעם רייכן טיערגארטן פירטל האט זיך נייע לייט געוויזן, אזעלכע וואס מען האט דא קיינמאל אין דער געגנט נישט געזען.

פֿלעקן-טיפֿוס, דיזענטעריע. שטאַרקער פֿון אַלץ האָט זיך געטראָגן פֿון דאָרטן די נאָך-מלחמהדיקע שפּאַנישע קראַנקייט, וואָס האָט דורכגעשלאָגן זיך דורך אַלע אָפּגעשלאָסענע אַרײַנגאַנגען, דורך די פּאַראַדנע ווי דורך די זײַטיקע. דעם ערשטן האָט זי געכאַפּט דעם ווירט יאָאַכים האָלבעק אַליין און בלויז אין דרײַ טעג אַרום אַוועקגעלייגט, כאָטש טערעזע, זײַן טאָכטער, איז קיין רגע פֿון זײַן קראַנקן בעט נישט אָפּגעטראָטן. נאך די טרויער טעג האט די אלמנה האלבעק צונויפגענומען אלע חשבונות, רעכן ביכער, ווערט פאפירן, קריגס אנלייען, אבליגאציעס, וועקסלען און רעכענונגען וואס זענען געבליבן נאך איר מאן, און זיי איבערגעבן דעם איינציגן מאנסביל אין הויז, דעם יורש הוגו, וואס איז צוריקגעקומען פון מערב פראנט, אבער ער האט גארנישט געוואוסט וואס צו טון דערמיט, א הויכער, איבערגעוואקסענער, שטארק בלאסער און שטארק בלאנדער, אין געלע שיך מיט הויכע שטולפן, אין גאליפע הויזן וואס זענען שטארק ברייט אין די היפטן און אויסגעפאסט ביז צום פלאצן אין די קניען, אין אן אויסגעפאסטן אפיציר'ס רעקל מיט אן אויסצייכנונג ביים קנאפ און מיט העלע סימנים אויף די אקסלען פון די עפאלעטן וואס זענען אפגעשניטן געווארן דורך די סאלדאטן פון זיין קאמפאניע, האט אבערלייטענאנט הוגא האלבעק גאר קיין אנונג נישט געהאט אין הייזער, פאפירן, וועקסלען און חשבונות. די איינציגע מלאכה וואס ער האט געלערנט און געטון איז געווען קריגס מלאכה, איצט איז אט די מלאכה געווען אויס, און ער האט גארנישט געוואוסט וואס צו טון, נישט מיט דער שטוב, נישט מיט זיך אליין, ער האט נישט געוואלט ארויסגיין אין גאס, וואס האט געגריבלט און געשוויבלט מיט צעלאזענע סאלדאטן און פעבל, און גאנצע טעג פארבראכט אין שטוב, געזעסן מיט לאנג אויסגעצויגענע פיס אויף א נידריגן פאטעל, גערויכערט איין ציגארעט נאכן אנדערן, געפייפט און געשפילט זיך מיטן הונט וואס האט מיטגעמאכט מיט אים די מלחמה פון אנהויב ביזן סוף, ווען אים איז מיאוס געווארן דאס שפילן זיך מיטן הונט האט ער אפט און הויך געגעניצט פון לאנגווייליגקייט, געפוצט דעם רעוואלווער אדער די פעלד לארנעטע, די איינציגע זאכן וואס זענען אים פארבליבן פון די עטליכע יאר מלחמה, אחוץ א ווייטיג אין פוס פון אן אפגעשפארטע פארקילונג.

ווי ער וואלט זי געזעהן דאס ערשטע מאל, כאטש ער האט זיך געפילט באליידיגט צוליב טערעזע'ס באשעפטיגונג, אי דערפאר וואס זי וועט ארבעטן אום קימפעטארנס, אי דערפאר וואס זי וועט ארבעטן ביי א פראפעסאר א איד, האט ער פונדעסטוועגן גארנישט גערעדט מער און געבליבן זיצן אין זיין לאנגווייליגקייט, א לאנגער, א בלאסער, אן איבערגעוואקסענער און א פוילער. דער הונט האט געלעקט זיינע געלע שטולפן, פון וועלכע עס האט נאך אלץ נישט אויסגעוועפט געווארן די איינגעזאפטע ריחות פון פולווער און בלוט. קאפיטל פֿופֿצן אויך געאָרג קאַרנאָווסקי איז צוריקגעקומען פון מזרח פראָנט מיט אַן אויסצייכענונג ביים קנאָפּ פון זיין מונדיר און אין דער ראַנגע פון קאַפּיטאַן, אַ רעגימענט אַרצט פאַר זיין פעלדדינסט. אבער ער האט דעם אפיצירישן מונדיר נישט געטראגן קיין איין איבעריגן טאג, ווי נאר ער איז געווארן פריי. דער פריזירער האט שטארק חשק געהאט אפצושערן אים ווי די מאדע איז געווען צו שערן צוריקגעקומענע מיליטערלייט האלב געגאלט האלב געשוירן. געארג קארנאווסקי האט אים געהייסן אפשערן אים אויפן אלטן שטייגער. ער האט אויסגעטאן נישט נאר די שטולפן, נאר אפילו די מיליטערישע שיך, וואס האבן מיטגעטראגן מיט זיך דעם ריח פון פעלד, פוילעניש און טויט. עס איז נישט געווען דערפאר וואס געארג קארנאווסקי האט נישט געקאנט פארטראגן דעם ריח פון בלוט און פוילעניש ווי אין זיינע סטודענטן יארן. פאר די עטליכע יאר ארבעט אין פעלד, אין פארבאנד פונקטן, אין לאזארעטן און אין פעלד שפיטאלן, האט ער זיך געווייקט אין בלוט און אין פוילעניש, געאטעמט טויט. זיינע ברוין-הויטיגע הענט, אדערדיגע און באוואקסענע מיט שווארצע בינטלעך האר, האבן אמפוטירט פיס, אסאך זעלנערישע פיס, געשניטן בייכער, געגראבן זיך אין וואונדן און אין אייטער,

ניין, ער האט נישט געפילט מער קיין איבל פון פוילעניש און טויט ווי אמאל, אבער אן עקל האט ער נאך אלץ געפילט דערצו מיט יעדן טאג מער, און ער האט וואס גיכער געוואלט ארויס פון דער מלחמה, אפווישן פון זיך יעדן שפור פון פעלד און זעלנער, אזוי האט ער אויך נישט געוואלט רעדן מיט די עלטערן וועגן פראנט. לאה האט דווקא געוואלט וויסן וועגן יעדן טאג פון איר בן יחיד'ס לעבן אין פעלד, קושנדיק הייס זיינע אפגעברענטע באקן, אויסגעשמיסענע פון זון און ווינט, גלעטנדיק זיינע פונאנדערגעוואקסענע מענליכע הענט, איינקוקנדיק זיך אין אים אלעמאל אויפס ניי, ווי זי וואלט נישט געגלויבט אירע אייגענע אויגן אז זי זעט אים, איז זי אויפס ניי אריינגעפאלן אין געוואלדיקער מאמישער התפעלות, און זי האט גערעדט צו אים ווי צו א קינד, ווי אמאל ווען זי פלעגט אים טראגן רייטנדיק אויף איר אקסל צו קושן די מזוזות פארן שלאף. קינד מיינס, אוצר, טרייסט, משהלע, משהניו, משה לעבן, האָט זי גערופן אים ביים היימישן נאָמען, כדי צו פילן דעם אמת'ן טעם פון אירע מאַמעשע צערטלעכקייטן, נו, דערצייל אַלץ דער מאַמען, ווי אַזוי דו האָסט געלעבט. דוד קאַרנאָווסקי האָט געוואָלט רעדן וועגן די שלאַכטפעלדער. א געניטער אין אלע מלחמה מאפעס וואס ער האט אפט שטודירט, א למדן אין אלע שלאכט צוגן און אין חכמת אסטראטעגיע, האט ער חשק געהאט צו ווייזן זיין צוריקגעקומענעם זון אז כאטש ער, דער פאטער זיינער, איז געזעסן אינדערהיים, ווייסט ער פונדעסטוועגן וועגן אלץ וואס עס איז אנגעגאנגען אויפן פעלד, נישט ערגער פון א געניטן מיליטער מאן. געארג האט אויסגעמיטן צו רעדן סיי מיט דער מוטער סיי מיטן פאטער. פארגעסן, נאר פארגעסן וויל איך, האט ער געענטפערט, צו וואס רעדן דערפון? דוד קארנאווסקי האט זיך געפילט אנטוישט. מער פון פאטער איז געווען אנטוישט אין געארגן רעבעקא, די שוועסטער זיינע, אן אויסגעוואקסענע פאר די עטליכע יאר וואס געארג איז אין דער היים נישט געווען, א בליענדיגע כאטש אין שטוב איז געווען קארג מיט עסן, אַ גרױסע און װײַבעריש אַנטװיקלטע, כאָטש זי איז נאָך קײן גאַנצע פֿופֿצן יאָר נישט אַלט געװען, האָט זי שטאַרק געבענקט נאָך דעם טאָג פֿון געאָרגס אַהײמקומען. זי האָט נישט אױפֿגעהערט זיך צו באַרימען פֿאַר די מײדלעך אין ליצעום מיט איר ברודער, און זי האָט געהאָפֿט אױף דעם גרױסן טאָג, װען ער װעט קומען, כּדי זיך צו באַװײַזן מיט אים אין זײַן גאַנצער אָפֿיצירישער פּראַכט. געאָרג, ליבסטער, טו דיך נישט אױס דעם מונדיר, האָט זי געבעטן זיך בײַ אים און אים געקושט, עס פּאַסט דיר אַזױ אין דעם. איך וויל מער דאס שוויינעריי נישט טראגן אויף זיך, שיין קינד, האט געארג געענטפערט, גלעטנדיג דער שוועסטער'ס דיקע שווארצע צעפ. רעבעקע האט ארויסגעריסן די צעפ פון ברודער'ס הענט און געהאט טרערן אין די גרויסע שווארצע אויגן, ני זי האט געקענט הערן ווי ער רופט אן אפיצירישע מונדיר שוויינעריי, ני זי האט געוואלט ליידן ווי ער רופט זי קינד. זי האָט גענוג געליטן דערפֿון, װאָס די מוטער אירע האָט זי געהאַלטן פֿאַר אַ קינד, און זי האָט עס נישט געװאָלט הערן פֿון ברודער, אױף װעמען זי האָט אַזױ געהאָפֿט, אַז ער װעט אַרומשפּאַצירן מיט איר אין די גאַסן אין זײַן מונדיר, אַזױ אַז מענטשן זאָלן גאָר מײנען, אַז ער איז איר שאַץ. אַפֿילו זײַנע קאָמפּלימענטן פֿאַר איר שענקײט האָבן נישט געקענט אָפּװישן די ביטערע אַנטױשונג אירע. איבעריקנס האָט זי נישט געגלױבט, אַז זי איז שײן.

אבער די ווייבער מאכט זי צו מאנסביליש און הארט. צוליב אט דער שטארקער נאז אויף וועלכן מען האט זיך דאס ערשטע געמוזט אפשטעלן, האט מען אין ערשטן אויגנבליק פארזען אירע פייערדיגע אויגן, די ברוינקייט פון אירע באקן, די בלויליכע שווארצקייט פון אירע האר. ערשט ווען מען האט זיך צוגעוואוינט צו איר, האט מען דערזען די איבריגע מעלות אירע. רעבעקע האט שטארק געליטן דערפון. מוטער, פארוואס האסטו מיר נישט געגעבן דיין אויסזען? האט זי געהאט טענות צו דער מוטער יעדעס מאל וואס זי האט זיך אויפגעשפיגלט. לאה האט נישט געקענט הערן דער טאכטער'ס טענות. פארליבט אין איר מאן, וועמען זי האט באטראכט פאר'ן שענסטן מאנסביל, איז זי געווען שטאלץ דערמיט וואס אירע קינדער זענען געראטן אין אים.

זי האט נישט געוואלט מען זאל זי רופן ציגיינערין צווישן די שול חבר'טעס, ניין זי האט נישט געגלויבט געארגן ווען ער האט זי גערופן שיין קינד, זי איז געווען אין כעס אויף אים וואס ער האט נישט געוואלט ארומשפאצירן מיט איר אין זיין אפיצירישן פראכט, זי האט זיך מיט גארנישט געהאט צו באווייזן פאר אירע חבר'טעס פון שול וואס האבן שטאלץ ארומגעשפאצירט מיט זייערע מונדירטע ברידער און פריינט. גיי, דו ביסט שלעכט, און איך האַס דיך דערפֿאַר, האָט זי געזאָגט כּלומרשט אין קאַטאָװעס, אָבער זי האָט עס געמײנט. געאָרג האָט באַטראַכט מיט שטױנענדע אױגן די שװעסטער זײַנע, װאָס פֿאַר די עטלעכע יאָר קריג איז זי פֿון אַ קינד געװאָרן אַ פֿרױ מיט אַלע באַגערן און קאַפּריזן, און ער איז אַרױס אין גאַס, כּדי צוצופֿאָרן צו דער נאָרדזײַט פֿון שטאָט, קײן נױ-כּעלם, װוּ דער פֿאָטער האָט געהאַט זײַן הױז.

קארנאווסקי איז אריין מיט שטילע פארזיכטיגע טריט, דאקטער לאנדא האט אויף אים א בליק געטאן און דערקענט אים, אבער ער האט נישט איבערגעריסן די ארבעט, נאר בלויז א ברייטן שמייכל געגעבן אין דער בארד אריין. ער האט ווייטער שווייגנדיג געארבעט ביים קינד'ס העלדזל, געפענדזלט ענערגיש, ערשט ווען ער האט אוועקגעווארפן דאס העלצל מיט די שמוציגער וואטע און אפגעוואשן די הענט ביים היימיש איינגעארדנטן קראן אין קאבינעט האט ער גערעדט פון הינטערוויילעך צום גאסט. זייער צופרידן אייך צו זען קארנאווסקי, זייער, זייער, זייער, האט ער געברומט, אבער פאציענטן זענען פריער. הויך-סעזאן אין ניו קעלן, דיפטעריט און גריפ. איך האב אבער בלויז געוואלט באגריסן, דאקטאר, האט קארנאווסקי זיך פארענטפערט, איז פריילין עלזא לאבאראטאריע? איך וויל זי זעהן. עלזא'ן קען מען איצט זעהן אומעטום, נאר נישט אין לאבאראטאריע, האט דאקטער לאנדא געזאגט אן אומעטיגער, ווישענדיג די הענט אין האנטוך. אויף פארזאמלונגען, אויף גאסן טריבונעס, נאר נישט אין קאבינעט, וואו איך דארף זי אממיינסטן. געארג האט דערפילט זיך אנטוישט. אויפן גאנצן וועג אהער פארנדיג האט ער געטראכט וועגן איר, געמאכט אלערליי פלענער ווי אזוי ער זאל אריינגיין צו איר אומדערווארט און איבערראשן זי, צוליב דעם טאקע האט ער נישט געוואלט וויסן פריער אז ער קומט, ער האט דערפילט א פוסטקייט אין הארץ פון דאקטער לאנדא'ס רייד. אויב אזוי וויל איך אייך נישט שטערן דאקטער, האט ער געזאגט שטיל, כ'וועל גיין דערווייל. אומזין האט דאקטער לאנדא געברומט, וואשט בעסער אפ די הענט, טוט אן א פארטעך, און העלפט מיר אין די ארבעט, איך וועל פארטיג ווערן שנעלער אי מיר רעדן דערווייל. אויסקלאפנדיג נאקעטע ווייבערשע פלייצעס, פענדזלדיג קינדערישע העלדזלעך, און איינשפריצנדיג סערומס אין ארעמס, האט ער דערביי אויסגעפרעגט קארנאווסקין פאר אלע צייטן וואס זיי האבן זיך נישט געזעהן. נא. ווי איז עס דארטן געגאנגען אויפן שלאכטפעלד פון עהרע און העראאישקייט דאקטער פליישהאוער האט ער געשפאט. געמיינט האט ער אז קארנאווסקי וועט זיך באליידיגן און ער איז גרייט געווען צו פארפירן מיט אים די גרויסע מלחמה דיסקוסיע ווי זיין שטייגער איז געווען צו טאן עס פון ערשטן מלחמה טאג אן. אבער קארנאווסקי האט זיך נישט באליידיגט. איר זענט גערעכט געווען דאקטער האט ער געזאגט. דער פראנט איז געווען א יאטקע און מיר די קצבים. נישט דא וואס צו דערציילן. האט דאקטער לאנדא איבערגעריסן זיין שפאטישן טאן און געקוקט אויף קארנאווסקין מיט ליבשאפט פון אינטער זיינע דיקע ברילן גלעזער. אנשטאט שטעכן זיך האט ער גענומען רעדן וועגן תוך זאכן. וואס רעכנט ער צו טאן א יונגערמאן א דאקטער אין איצטיגן בערלין? זוכן ארבעט אין א שפיטאל? עפענען א קאבינעט אין וועסט בערלין, אדער אפשר גאר ווערן א ספעציאליסט ווי די מאדע איז. ווי תמיד האט ער דאס ווארט ספעציאליסט ארויסגעזאגט מיט שפאט. ער האט פיינט געהאט ספעציאליסטן. אריינקוקנדיג אין אן אנטצונדענעם האלז פון פאציענט, האט קארנאווסקי געענטפערט דאקטער לאנדאן אז אמליבסטן וואלט ער געגאנגען ארבעטן ביי כירורגי. דער קריג האט מיר גרויס פראקטיק געגעבן, האט ער געזאגט, מער ווי צענדליגער יארן שפיטאל פראקטיק וואלטן מיר געגעבן. דאקטער לאנדא האט געבלאזן מיט די וואנצעס. אלע ווילן שניידן, שניידן, האט ער געברומט, פארוואס זאל א יונגער מענטש נישט בעסער נעמען זיך צו אקושעריע? קארנאווסקי האט געקוקט אויף דאקטער לאנדא מיט איבערראשונג. דאקטער לאנדא האט אויסטאפענדיג אן אויפגעבלאזענעם ווייבערישן בויך קלאר געמאכט זיין מיינונג. געבוירן דאַרף מען איצט נאָך דער שחיטה. געבוירן! געבוירן! האָט ער געברומט. העלפֿן ברענגען נײַע דורות אױף דער װעלט דאַרף מען איצט. זײען נאָכן שניט. זײען! קאַרנאָװסקי האָט געשװיגן. דאָקטער לאַנדאַ האָט זיך קינדעריש צעשמײכלט. דאָס אָנגענעמסטע אין מײַן פּראַקטיק איז צו העלפֿן אַ קימפּעטאָרין געבױרן, האָט ער גערעדט מיט װײכקײט אין זײַן שטים. אַ גרױסע פֿרײד איז געבורט. מיטן דער נאַכט, אַז מע װעקט מיך צו אַ געװינערין, לױף איך מיט פֿאַרגעניגן. אין אָװנט, אַז עלזאַ איז צוריקגעקומען און דערזען געאָרגן, איז זי געװאָרן אַזױ רױט, װי ער, בלאַס. אַ װײַלע זענען זײ געשטאַנען און זיך אָנגעקוקט שװײַגנדיק. דאָקטער לאַנדאָ האָט זיך אָנגעבײזערט אַף זײ. איר שעמט זיך פֿאַר מיר, דומקעפּ? צעקושט זיך שױן ענדלעך. בײדע זענען זיך געפֿאַלן אין די אָרעמס, אָפּגעלאָזט זיך און װידער צוגעפֿאַלן צו זיך. נו, און איצט עסן! האָט דאָקטער לאַנדאָ באַפֿױלן. עסן! עסן! עסן! די אַלטע יאַהאַנע האָט אַרײַנגעטראָגן אַ מאָגערן אָװנטברױט פֿון שלעכטע גרינסן און אַ גרױסן קאַראַפֿין װאַסער. ס'האָט זיך שױן נישט געקריגט מער מיט דאָקטער לאַנדאָ איבער זײַן משוגעת נישט צו עסן קײן פֿלײש. קיינער האט קיין פלייש נישט געגעסן אין די ביטערע נאך מלחמה טעג. דאקטער לאנדא האט געגעסן די שלעכטע גרינסן מיט גרויס אפעטיט, געטרונקען אויפן קול וואסער און נישט אויפגעהערט רעדן. עלזא האט אים פרובירט אפהאלטן. פאפא'כען, לאז געארגן דערציילן, ער איז דאך דער העלד. פון קריג. נישט דו. ביסט דום ווי אלע ווייבער, האט דאקטער לאנדא איר געגעבן א חלק, נאר קריג און העלדישקייט ליגט אייך אין קאפ, צוליב אייך דומע גענז קומען אלע מלחמות ארויס, צוליב אייער פארערונג פארגיסן די אידיאטן בלוט. עלזא האט געלאכט. וואס דו אלץ פלוידערסט, פאפא'כען, האט זי געזאגט, ווייסט אז מיר אימפאנירן נישט קיין מונדירן. דאך האט דאקטער לאנדא געהאלטן זיך ביי זיינס, רויטע פאנען און מאסן טריבונען און אפלאדיסמענטן און דאס גאנצע איבעריגע קוואטש. קארנאווסקי איז געווען איבעראשט צו הערן אזעלכע רייד פון דאקטער לאנדוי. איר רעדט גארנישט ווי א גענאסע מער? האט ער געפרעגט. דער קריג האט מיך קלוג געמאכט, האט דאקטער לאנדוי געזאגט. זיי זענען נישט בעסער פון די קייזערליכע קנעכט און לעקער. זיי האבן אלע קריגס בודזשעטן געשטיצט, און איך האב גארנישט מער דערמיט צו טון, בלויז מיין מעדיצין האב איך, מיין אלטע גוטע מעדיצין. ווען יאהאנע האט אריינגעבראכט דעם קאָמפּאָט פֿון זויערע בערעלעך האָט דאָקטער לאַנדאָ אויפֿגעלויכטן. דאָס איז תּמיד געווען זײַן באַליבט מאכל. נאָך פֿון די אַלטע צײַטן, ווען זײַן ווײַב האָט געלעבט און זי פֿלעגט אים דאָס מאכל מאַכן. דאָס האָט אים געבראַכט צו בענקשאַפֿט און צו פֿאָטערלעכע געפֿילן. אַרומלעקנדיק די וואָנצן פֿון זאַפֿט, איז אים אײַנגעפֿאַלן אַ געדאַנק, אַז עס וואָלט גוט געווען, ווען דער יונגער דאָקטער, וואָס זיצט בײַם טיש, זאָל בלײַבן אין הויז. צום ערשט איז עס געווען ביי אים בלויז א ריין פראפעסיאנעלער געדאנק, ער אליין קען זיך נישט קיין עצה געבן מיט די מאסן חולאים אין די שווערע נאך מלחמה יארן. דער קארנאווסקי זעט אויס צו האבן געווארן א לייטישער דאקטאר דארט אויפן פעלד וואו ער האט גרויס פראקטיק געהאט. עלזא פארשטייט אויך גוט איר פאך, איז א בעריה אין מעדיצין, ווען זיי וואלטן צוזאמען נעמען זיך צו דער ארבעט וואלטן זיי נויקעלן געוויזן וואס זיי קענען. פון דער ריין פראפעסיאנעלער זייט איז ער פאמעליך איבערגעגאנגען צו א תכלית זייט, צו טאטישער זארג וועגן א טאכטער. דער קארנאווסקי האט ער געזען האט עלזאן ליב, א בלינדער קען עס זען, א יונגערמאן איז ער א געזונטער און א שיינער און נישט קיין נאר. עלזא האט אים אויך גערן, ער ווייסט עס און ער האט נישט איינגעזען פארוואס ער זאל נישט בלייבן אין דער משפחה דער קארנאווסקי. האט דער טאטישער געפיל האט אים אזוי צעווארעמט אז ער איז גרייט געווען ארויסצוגיין מיט לשון און זאגן זיי די יונגע מענטשן וואס ער טראכט דעריבער און זאל זיין מיט גליק, אבער באלד האט ער זיך פארשעמט פאר זיין באלעבאטישער טאטישקייט און תכלית זוכעריי, וואסער אומזין פאר אים דאקטער לאנדוי צו זיין א שדכן און אריינמישן זיך אין חתונה עסקים, אין כעס אויף זיך אַליין, וואָס עס האָט אים נאָר געקענט איינפֿאַלן אַזאַ באַלעבאַטיש-טאַטישער געדאַנק, האָט ער זיך שנעל אויפֿגעהויבן פֿון טיש, גענומען דעם גראָבן שטעקן אין האַנט און אַרויס אין בלויזן קאָפּ אויף זיין שפּאַציר, ווי זיין טבֿע איז געווען צו טאָן עס בײַ יעדער צײַט און וועטער. עלזאַ האָט אים גענומען דערציילן וועגן אירע מאַסן-רעדעס, דאָקטער לאַנדוי האָט נישט געוואָלט הערן. דאָ איז דײַן פּלאַץ, דומע גאַנז! האָט ער געשריגן. אין קאַבינעט, אין דער לאַבאָראַטאָריום! לאָז די פּאָליטיק פֿאַר די פּאַרטײ-שרײַער, װאָס קענען נישט עפּעס אַנדערש! עלזע האָט אים געװאָלט אױסרײניקן די ברעקלעך פֿון דער באָרד. ער האָט זיך נישט געלאָזט, און אַרױס מיט הילכיקע טריט פֿון שטוב. עס איז מײַן באָרד, מײַנע, מײַנע, נישט דײַנע! האָט ער זיך געקאָכט. ווי נאר ער האט פארמאכט די טיר אונטער זיך איז קארנאווסקי צוגעפאלן צו עלזען. ווי איך האב געבענקט נאך דיר, רויטקאפ, האט ער געפליסטערט הייס קושנדיג אירע קופערנע האר וואס האבן געברענט ביים שיין פון לאמפ, איצט וועלן מיר ווידער זיין צוזאמען, תמיד צוזאמען, נאך היינט וועל איך רעדן מיט דיין אלטן. ניין, ליבסטער, האָט עלזאַ געווערט זיך, אָנכאַפּנדיק אים ביי די הענט, טו עס נישט, טייערער. געאָרג האָט זיך אָפּגערוקט פון איר האַסטיק, ווי געטראָפן פון אַ פּלוצעמדיקן קלאַפּ. האָסט עמיצן אַנדערש? האָט ער געפרעגט שאַרף, קוקנדיק איר אין די אויגן. וואָס פאַלט דיר איין, ליבער? האָט זי געזאָגט, אַ באַליידיקטע. געאָרג האָט זי נישט פאַרשטאַנען. פאַרוואָס דען? האָט ער געפרעגט. פאַרוואָס? איך האָב די פּאַרטײ, האָט זי געזאָגט מיט האַרטקײט אין איר טאָן. זי נעמט מיר צו אַלץ, לאָזט גאָרנישט איבער פֿאַר מיר, פֿאַרשטײסט? גאָרנישט! געאָרג האָט אַפֿילו נישט געװאָלט הערן אירע רײד, װאָס האָבן אױסגעזען װי אומזין, מײדלערישע קאַפּריזן. ער איז נישט מער קײן סטודענט, זי זאָל אים אַרומפֿירן בײַ דער נאָז מיט מײדלערישע חנדלעך, זי איז זײַנע, נאָך דעם װי זײ זײַנען געװען אַזױ נאָענט דעמאָלט. ער האט א רעכט אויף איר ווי יעדער מאן אויף א פרוי וואס איז געווען זיינע, און ער וועט איר נישט לאזן דרייען זיך א קאפ מיט פארטייען און אנדערע נארישקייטן, חתונה האבן וועלן זיי ווי אלע געליבטע טוען עס איצט אין לאנד, זיי וועלן ארבעטן צוזאמען, איינשטעלן א שטוב, ארויסגיין אין די זונטאגס וואנדערן ווי אמאל, און ווי נאר זיי וועלן האבן ארויפגעארבעט זיך אביסל וועט זי מוזן אוועקלייגן די מעדיצין אויף א צייט און האבן א קינד. ער האָט זי אַרומגענומען האַסטיק מיט ברען, מיטן גאַנצן ברען פֿון עטלעכע יאָר בענקשאַפֿט און באַגער. זי איז געווען שיין, אירע באַקן האָבן לײַכט זיך גערויטלט, אירע אויגן זענען געווען ברוין און וואַרעם. איר שלאַנקער קערפּער, גאָר נישט געענדערט זיך דורך די עטלעכע יאָר, איז געווען פֿול מיט ווײַבלעכקייט, אין יעדן קנייטש פֿון קלייד, אין יעדן פֿאַלד איז געלעגן די ווײַבלעכקייט, אַ ווילן צו ליבן און באַצווינגען האָט אים אַרומגענומען. מיינע וועסטו זיין, האט ער געמורמלט הייס, בלויז מיינע, און איך וועל דיך צו קיינעם נישט לאזן געהערן, בלויז צו מיר, הערסט? בלויז צו מיר! מיט קרעפטיגע ארעמס האט ער זי געהאלטן ווי צו ווייזן איר זיין הערשאפט און ווילן. א וויילע איז זי ווייבעריש שוואך געווארן אין זיינע הענט, באלד האט זי זיך האסטיג ארויסגעריסן פון אים מיט אומדערווארטעטן כח און געשיקטקייט. ניין! האָט זי באַפוילן מיט קראַפט אין איר קול. איר אויגן זענען געווען אַנטשלאָסן און שפּאָטיק. געאָרג איז געבליבן אַ פאַרשטיינערטער פון שפּאָטישן בליק אירן. עלזאַ, איך דערקען דיך נישט! האָט ער געזאָגט אין שטוינונג. האָסט פאַרגעסן דעם טאָג פון מיין אָפּפאָרן? איך האָב נישט פאַרגעסן, געאָרג, האָט זי געזאָגט שטיל, און איר אויגן, האַרטע און שפּאָטישע, האָבן גענומען צוריק שיינען ווייך און וואַרעם. איך געדענק עס. און עס טוט מיר נישט באנג, אבער דאס פארפליכטעט מיך נישט חתונה צו האבן, קינדער געבוירן און זיין א הויז פרוי ווי דו פאדערסט עס פון מיר. דעמאלט האסטו אנדערש גערעדט, האט געארג דערמאנט אין דער נאכט פון זיין אפפארן, איז דאס מעגליך אז גארנישט איז פארבליבן ביי דיר פון דעם אלעם, אפילו קיין שפור נישט פון ליבע? עלזא'ס אויגן זענען געווארן נאך ווייכער. געוויס האט זי אים ליב, פון ערשטן טאג אן וואס זיי האבן זיך געטראפן האט זי אים ליב געהאט. זי האט אויך געבענקט נאך אים, שטארק געבענקט, אבער זי וויל נישט לעבן א פוסט לעבן פון א ווייב און מוטער. גרויסע ארבעט איז דא צו טון אין לאנד וואס האט אנגעהויבן א ניי לעבן. די פארטיי פירער האבן איר וויכטיגע פאראנטווארטליכע ארבעטן אנפארטרויט וואס זעלטן מען זאל א פרוי געבן אזעלכע. מען שטעלט זי אפילו ארויס פאר א דעפוטאטין און זי קען נישט אוועקגעבן אזעלכע גרויסע זאכן פאר אייגן גליק און צופרידנקייט. זעענדיג אז מיט עקשנות קען מען ביי דעם עקשנות'דיגן מיידל נישט פועל'ן, האט געארג גענומען רעדן צו איר הארץ. וועגן זיין ליבע האט ער גערעדט, וועגן זיין בענקשאפט, וועגן זיינע טרוימען אין פעלד וועגן איר. ער האט אויך אראפגעלאזט פון דער מערכה און איינגעגאנגען אויף אירע קאפריזן, כאטש ער האט נישט גערן קיין קאך-לעפל אין ווייבערישע קליידלעך, כאטש ער האלט אז זי דרייט זיך א קאפ מיט נארישער פאליטיק, וואס פאסט זיך פאר אן אלטער מיעסער מויד, נישט פאר איר.

דערפאר טאקע וועט זי קיינמאל נישט חתונה האבן, ער דארף זי פארשטיין געארג, נישט מיט א גרינג הארץ טוט זי עס, ווייל זי האט אים ליב, שטארק ליב אפילו, געארג האט איר רייד נישט געוואלט הערן, א ליגן האט ער איר איבערגעריסן, האסט קיינמאל פון קיין ליבע נישט געוואוסט און וועסט קיינמאל נישט וויסן, פריער איז דיין ליבע געווען צו מיקראבן, איצט איז עס צו גאסן טריבונעס.

ווי אין די ערשטע סטודענטן יארן האט ער זיך געפילט קליין, נישטיג און מינדערווערטיג אין אנזעהן פון דער רויטהאריגער שיינער פרוי וואס האט אים גענומען ווען זי האט געוואלט און אים אוועקגעווארפן ווען זי האט געוואלט. דער געדאנק אז א פרוי האט אים באזייטיגט נאכדעם ווי זי איז געווען זיינע האט באליידיגט זיין מענערישן שטאלץ. אין זיין בחור'ישן לעבן איז ער געווען דער וואס האט אין אזעלכע פאלן אוועקגעווארפן דעם צווייטן צד.

אויפן שוועל האט ער זיך אנגעשטויסן מיט דאקטער לאנדוי וואס איז צוריק געקומען פון שפאציר. געארג האט גענומען שטאמלען, פארגלעטן די אויפרעגונג זיינע און די האסטיגקייט. דאקטער לאנדוי האט געשמייכלט אין דער בארד אריין. די אלטע געשיכטע וואס בלייבט אימער ניי האט ער געשפאסט. ווי אן עלטערער און קליגערער שמייכלט איבער קינדערישע נארישקייטן און זארג. נישט ווערט זיך אויפצורעגן דעריבער. יונגער פריינט, שמייכלען, יונגערמאן, שמייכלען. געאָרג האָט זיך געצװוּנגען צו שמײכלען. אָט אַזױ, האָט דאָקטער לאַנדױ געזאָגט. און װי געזאָגט, הערט מײַן עצה און נעמט זיך צו אַקושעריע. נישט אַלע װײַבער זענען משוגע. מערסטנס האָבן זײ חתונה און קינדלען. עלזאַ האָט פֿאַרשטאַנען דעם פֿאָטערס שטאָך און פּרובירט אָנהײבן אַ דיסקוסיע. דאָקטער לאַנדױ האָט נישט געװאָלט הערן. שלאָפֿן גײן דומע גאַנדז שלאָפֿן גײן, שלאָפֿן! האָט ער באַפֿױלן. דערנאָך האָט ער געאָרגן אָנגענומען בײַ דער טאַליע און אים אַ צײַט געהאַלטן לעבן זיך. אױב איר װילט, קאַרנאָװסקי, קען איך אײַך געבן אַ בריװ צו פּראָפֿעסאָר הלוי, ער זאָל אײַך אַרײַננעמען אין זײַן פֿרױען-קליניק. געאָרג איז געװען איבערראַשט פֿון דעם װיכטיקן פּראָפֿעסאָרישן נאָמען. צום אַלטן פּראָפֿעסאָר הלוי? האָט ער געפֿרעגט מיט שטוינונג. ער איז מײַנער אַ נאָענטער פֿרײַנד, האָט דאָקטער לאַנדוי געזאָגט, און כאָטש ער איז אַ ספּעציאַליסט, איז ער פֿון דעסטוועגן אַ גרויסער דאָקטער און אַן אָרנטלעכער מענטש דערצו, אַ זעלטנהייט צווישן ספּעציאַליסטן. קאַפּיטל זעכצן פּראָפֿעסאָר הלויס פֿרויען-קליניק אויף דער קייזער-אַלעע, איז נאך די עטליכע שלעכטע יארן פון קריג ווען ווייבער האבן ווייניג געבוירן ווידער פול און געפאקט. כאטש די צייט איז שלעכט, די ארבעטסלאזיגקייט גרויס און דאס געלט אן ווערט, האלטן די צוריקגעקומענע מענער פון פראנט אין איין חתונה האבן. די באווייבטע מענער פירן צוריק א פאמיליע לעבן, פארפעלקער פרוכפערן זיך און מערן זיך,

א פּאָרטרעט פון א גרויבערדיגן און גרויהאָריקן עלטערן מאן אין א יארמולקע אויפן שפּיץ קאָפּ, א בילד פון זיין פאָטער, א ראַבינער אין א שטאָט ביים ריין. דער צווייטער פּאָרטרעט איז פון א יונגן מאן אין ברילן, אין אן יוניפאָרם פון א קאָרפּאראל, וואס פּאסט זיך נישט שטארק צו דעם איידעלן באברילטן פּנים,

אויך איצטער, ווען ער זיצט פארטיפט אין דורכזעהן רענטגען פאטאגראפיעס, כאפט ער פון דעסטוועגן א קורצן בליק אויפן פארטרעט. דערהערנדיג פרעילין הילדא'ס פינגער קלאפענדיג לייכט אין טיר, כאפט ער גיך אוועק די אויגן פון פארטרעט, ווי ער וואלט געטון א זאך וואס מען דארף זיך שעמען דערמיט. דער פראפעסאר דאקטער קארנאווסקי מעלדעט זיך, זאגט אויבערשוועסטער הילדא צו דער רעכטער זייט פון פראפעסאר, ווייל זי ווייסט אז פון דער לינקער זייט דערהערט ער נישט. דאקטער קארנאווסקי פרעגט פראפעסאר הלוי איבער ווער איז ער, הער פראפעסאר האט אים געהייסן קומען, זאגט שוועסטער הילדא מיט א שמייכל ווי זי וואלט געוואלט פארגלעטן דעם אלטנס שלעכטן זיכרון, ער האט געהאט א בריוו פון דאקטער פריץ לאנדוי. פון דאקטער פריץ לאנדוי? דערמאנט זיך פראפעסאר הלוי, אה געוויס געוויס, אך פון פריצן שיקן זי אים אריין, פרעילין הילדא, געוויס. דאקטער קארנאווסקי געוואוינט פון מיליטער אנצוקלאפן קנאפל אן קנאפל ווען מען קומט אריין צו אן עלטסטן, גיט ער פארווייל א מאך די אלטע קנאפל באגריסונג, באלד דערמאנט ער זיך אז ער האט דעם מין באגריסונג נישט גערן, אז ער איז אין דער געגנווארט פון בארימטן פראפעסאר, און ער פארנעיגט זיך צוויי מאל, איינמאל מער ווי מען דארף פאר דעם אלטן געלערנטן. איך בין דאקטער קארנאווסקי, הער פראפעסאר, זאגט ער שטיל, דאקטער געארג קארנאווסקי.

די לינקע בענק האבן איר רוישיגע אפלאדיסמענטן געגעבן, די מענער פון די רעכטע בענק האבן זי געקיבעצט, זי איז זיי ניט שולדיג געבליבן, מיט גרויס געשיקטקייט, ווי זי וואלט שוין געווען א פאלקס פארטרעטערין פון יארן, האט זי זיך אפגעשלאגן פון אירע אנגרייפער, אפילו פון די עלטסטע און געניטסטע, געגעבן שארפע אפשניטן די שפאטנדיגע מענער.

אין די פרייע שעהן האט זי גערעדט אויף מאסן פארזאמלונגען, פאר ארבעטער, פאר סאלדאטן, פאר יוגנט ארגאניזאציעס. זי איז אויך ארום געפארן איבערן לאנד, וואו זי איז אויפגענומען געווארן מיט פאנען און מוזיק. נויקעלן איז געווען שטאלץ מיט איר גענאסין דאקטאר לאנדוי.

שוין ביי דער ערשטער באגעגעניש, ווען דאקטער קארנאווסקי איז געקומען ארבעטן אין שפיטאל און שוועסטער טערעזע האט אים אנגעטאן דעם פארטוך, האט זי זיך שטארק פארלוירן און זייער נערוועז ארומגעבונדן די בענדלעך אויף זיין פלייצע. דאקטער קארנאווסקי האט אויף איר א שארפן בליק געטאן מיט זיינע שווארצע דורכדרינגליכע אויגן.

די אומרואיגקייט האט שוין אנגעהאלטן ביי איר ווייטער, ווען זי האט אסיסטירט דעם יונגן דאקטאר אין זיין ארבעט. אנשטאט דערלאנגען אים די פליסיגקייט פאר אן איינשפריצונג וואס ער האט געדארפט פאר א קראנקער, האט זי אים דערלאנגט דעם עטער. דאקטאר קארנאסקי האט אויף איר ווידער געגעבן א קוק מיט די שווארצע, דורכדרינגליכע אויגן. דעם מארפיום, האט ער געזאגט שארף. שוועסטער טערעזע איז אזוי צעטומלט געווארן איבער איר טעות, אז ז' האט נאך מער פארפלאנטערט און אים דערלאנגט די וואטע.